ליל שישי כי תשא, מען הייבט אן קאפיטל ל' פסוק ל' ז', והקטורת אשר תעשה, די קטורת וואס דו משה רבינו וועסט מאכן, במתכונתה אין איר מאס לא תעשו לכם, זאלט עטץ אידישע קינדער נישט מאכן פאר ענק, קודש תהיה לך לה', הייליג זאל עס זיין פאר דיר, גייט ארויף פארן איד אדער פארן כהן, און דו זאלסט עס מאכן פארן אייבערשטנ'ס וועגן. זאגט רש י במתכונתה במנין סממניה, לויט די צאל פון אירע געווירצן, און אין דעם פסוק שטייט נישט כמוהו, וואס דאס זאל מיינען אז נאר אויב ס'האט די באשטימטע וואג פון די קטורת פון בית המקדש דעמאלטס איז עס אסור, אבער אויב מען טוישט ארום מיט די מאסן וועט זיין מותר, אזוי ווי ס'שטייט ביי די שמן המשחה, דא איז אסור אויב מען נעמט די צאל געווירצן אפילו אויב ס'איז נישט אויף די באשטימטע מאס. קודש תהיה לך לה'. וויל ער נישט זאגן אז די קטורת זאל זיין הייליג, דאס שטייט שוין סוף פון די פריערדיגע פסוק קודש קדשים תהיה לכם. נאר שלא תעשנה אלא לשמי. די עשיה, ווען מען שטעלט צאם די אלע געווירצן, דעמאלטס זאל עס געטון ווערן לשם שמים. פסוק ל ח, איש א מענטש אשר יעשה כמוה, וואס ער וועט מאכן אזוי ווי איר, להריח בה, און די סיבה וועט זיין נישט איבערצוגעבן פארן ציבור, אדער כדי זיך אויסצולערנען ווי אזוי מען מאכט עס, נאר ווייל ער וויל הנאה האבן דערפון, איז אפילו ער שמעקט למעשה נישט דערפון, ער מאכט עס נאר פאר זיין אייגענע געברויך צו הנאה האבן פונעם ריח, ונכרת מעמיו, וועט ער פארשניטן ווערן פון זיין פאלק, ס'איז איסור כרת. זאגט רש י להריח בה, אבל עושה אתה במתכונתה משלך כדי למוסרה לציבור, דו מעגסט עס יא מאכן פון דיין אייגן געלט מיט איר מאס כדי איבערצוגעבן פארן ציבור. קאפיטל ל א פסוק א', וידבר ה' אל משה לאמור, פסוק ב', ראה, דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו, זע א וואונדערליכע זאך, די אידן אין מצרים האבן געארבעט ביטער שווער, און זיי האבן קיינמאל נישט געזען אפילו קיין גאלד און זילבער און טייערע שטיינער, און זיי האבן קיינמאל נישט עוסק געווען אין די איידעלע ארבעט פון אויסקריצן שטיינער, און ארבעטן מיט גאלד און זילבער, און די אלע סארט ניי ארבעט, וועבן וכדומה, אז מען זאל קענען זיין א מומחה ווי אזוי פונקטליך צו מאכן די אלע כלים פון די משכן. און אפילו ווען איינער זאל זיך יא האבן געלערנט דעם פאך זאגט דער רמב ם אויב מען זאל עוסק זיין מיט ערד, ציגל, און מיט ליים ווערט די הענט אינגאנצן פארהארטעוועט און מען קען נישט טון אפילו די איידעלע ארבעטן וואס מען האט זיך אויסגעלערנט פון פריער, און נאכדעם איז א וואונדער אז איין מענטש זאל אין זיך פארמאגן אזויפיל קענטעניסן ער זאל זיך אויסקענען סיי מיט שטיינער סיי מיט העלצער סיי מיט גאלד און זילבער און סיי מיט אלע מיני פעדעמער ווי אזוי מען שטעלט צאם די אלע שיינע סחורות, דאס איז דאך גאר א וואונדערליכע זאך, הייבט די פסוק אן ראה. זע א וואונדערליכע זאך, קראתי בשם, איך האב גערופן מיטן נאמען, דאס הייסט איך האב אים אויסדערוועלט, קוראי הדורות מראש דער אייבערשטער האט שוין פון פאראויס געזען אז ער וויל האבן א משכן צווישן די אידן, און ער האט געהייסן אז ס'זאל געבוירן ווערן אזא בצלאל וואס ער איז אויסגעצייכנט מיט דעם וואס דער אייבערשטער האט אין אים אריינגעגעבן די אלע כוחות עליונות, סיי די פראקטישקייט פון די ארבעט, פון אלע סארט ארבעטן, און סיי ווי די פסוק זאגט ווייטער אז מ'האט אים אנגעפילט מיט א רוח נביאה, מיט א רוח הקודש. ממילא זאגט ער איך האב אים אויסגערופן מיטן נאמען, אים האב איך באצייכנט ספעציעל פאר די ארבעט. בצלאל זיין נאמען איז בצלאל ווייל ער איז געוועזן בצל קל, ווי ס'שטייט אין די פסוקים אז משה רבינו האט אים אפילו נישט געדארפט זאגן פונקטליך ווי אזוי צו מאכן זאכן, ס'איז כאילו ער האט אליין אויסגעהערט ווען דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו, און ער האט אליין נאכגעמאכט אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה. בן אורי ער איז געווען דער זון פון אורי בן חור דער זון פון חור, וואס געווענליך רעכנט מען נישט אויס דעם זיידע'ס נאמען, ווי אונז זעהן מיר ווייטער אהליאב בן אחיסמך ס'שטייט נישט ווער זיין זיידע איז געווען. אבער דא וויבאלד חור איז געהארגעט געווארן על קידוש השם ווען ער האט מוחה געווען אויף די עגל וואס די משכן וואס זיין אייניקל האט געבויט האט דאך געווען מכפר צו זיין אויפן מעשה העגל פאר דעם ווערט חור'ס נאמען דא אויסגערעכנט און ווי דער חתם סופר זאגט אז חזל זאגן אז בצלאל איז געוועזן דא אינגאנצן דרײַצן יאר אלט בשעת ער האט עוסק געווען מיט די מלאכת המשכן, דאס איז דאך א געוואלדיגע פלא אז אזא יונג קינד זאל זיין דער אויפזעער אויף אלע ארבייטער, און ער איז געווען דער אויסגעצייכנטער וואס ער האט געקענט די אלע סארטן מלאכות, דאס איז נאר געקומען צו אים אלס א שכר ווייל זיין זיידע האט זיך מוסר נפש געווען ביים עגל. ממילא פארשטייט מען זייער גוט פארוואס איז אויסגערעכנט דא די נאמען פון זיין זיידע, למטה יהודה, ער איז געווען פון שבט יהודה. זאגט רשי קראתי בשם לעשות מלאכתי, כ'האב גערופן מיט א נאמען צו טון מיין ארבעט, את בצלאל. פסוק ג', ואמלא אותו רוח אלקים, דער אייבערשטער זאגט איך האב אים אנגעפילט מיט א געטליכע גייסט, ווייל ס'איז נישט גענוג געווען אז מ'זאל קענען די פראקטישע חכמות פון די אלע מיני ארבייט וואס מ'האט געדארפט מאכן, נאר מ'האט אויך געדארפט אינזין האבן די כוונות, די סודות, פון די משכן וכליו, יעדע זאך אויף וואס ס'איז מרמז, האט אים דער אייבערשטער אנגעפילט מיט א רוח נביאה, מיט א רוח הקודש. בחכמה און מיט קלוגשאפט, ובתבונה און מיט פארשטאנד, ובדעת און מיט וויסנשאפט, ובכל מלאכה און אויסער דעם האט ער אים אויכעט אריינגעגעבן די חכמות צו וויסן א יעדע סארט ארבעט וויאזוי מען מאכט דאס, בחכמה ובתבונה ובדעת דאס גייט ארויף אויף די סודות און די פנימיות פון יעדע זאך, ווייל חזל זאגן אז בצלאל האט געקענט צאמשטעלן די אותיות מיט וואס די הימל און די ערד זענען באשאפן געווארן, וואס ביי די יצירה פון די הימל און די ערד שטייט די אויסדרוק בחכמה בתבונה ובדעת, ממילא האט ער אים אנגעפילט מיט די סודות עליונות פון חכמה תבונה און דעת, און אויסער דעם האט ער אים אריינגעגעבן צו קענען יעדע סארט מלאכה. און מיט דעם איז ער טאקע געווען א יחיד מומחה וואס איז נישט געווען נאך אזא ווי אים אין זיין דור וואס האט געקענט ממש יעדע מלאכה, ס'איז דא מענטשן וואס קענען זיך אויס מיט די סארט ארבעט אנדערע קענען זיך זייער גוט אויס מיט א צווייטע סארט ארבעט, ער האט זיך אויסגעקענט מיט די אלע פאכן אינאיינעם און פאר דעם האט מען אים אויסגעקליבן. זאגט רשי, בחכמה, וואס מיינט קלוגשאפט, מה שאדם שומע דברים מאחרים ולומד, וואס א מענטש הערט פון אנדערע און ער לערנט זיך, ובתבונה איז א מבין דבר מליבו מתוך דברים שלמד, דורך די זאכן וואס ער האט געלערנט טוט ער אליינס אריינטראכטן און ארויסקומען מיט פרישע מסקנות, ובדעת דאס איז רוח הקודש. פסוק ד', לחשוב מחשבות, רשי לערנט אז דאס איז איינע פון די מלאכות וואס מען האט געדארפט קענען, אז ווען מען וועבט די יריעות וכדומה זאל ארויסקומען פארשידנארטיגע בילדער, אנדערע בילדער אויף יעדע זייט, וואס דאס האט געדארפט האבן גרויס מחשבה. אנדערע זאגן אז לחשוב מחשבות גייט ארויף אויף אינזין האבן די כוונות, די סודות, די פנימיות, בשעת'ן מאכן די אלע זאכן, האט ער געדארפט קענען די אלע מחשבות, און דאס איז אקעגן וואס איז געשטאנען אין פסוק ג' ואמלא אותו רוח אלקים בחכמה בתבונה ובדעת, און אקעגן וואס איז געשטאנען אויבן ובכל מלאכה רעכנט ער אויס די אלע מלאכות לעשות צו מאכן בזהב, מיט די גאלד ובכסף, און ביי די און ביי די זילבער ובנחושת און ביי די קופער. זאגט רשי לחשוב מחשבות אריגת מעשה חושב צו וועבן א מעשה חושב א מייסטער ארבעט וואס האט געהאט יעדע זייט פון די סחורה א צווייטע בילד. פסוק ה', ובחרושת אבן, דער אייבערשטער זאגט איך האב אים אויך געגעבן קלוגשאפט צו קענען זיין א מייסטער אין שטיין ארבעט, למלאות אנצופילן דעם קעסטעלע פונעם שטיין, ובחרושת עץ, און אין האלץ מייסטעריי, לעשות בכל מלאכה, צו קענען טון יעדע סארט ארבעט.

א האלץ מייסטער, א טישלער ווערט אנגערופן א נגר, פאר דעם האט ער געזאגט אויף ובחרושת עץ ובנגרות אעא. למלאות, פארוואס הייסט דער שטיין מייסטער אנצופילן, להושיבה במשבצת שלה במילואה, ווייל ער האט געדארפט אריינזעצן דעם שטיינדל אין איר קעסטעלע אז ס'זאל זיך אנפילן. לעשות המשבצת למידת מושב האבן ועביה, ער האט געדארפט אויסרעכענען אז די קעסטעלע וואס מען מאכט ארום די שטיינער זאל זיין פונקטליך אויסגערעכנט לויט די לענג און די ברייט און די טיפקייט פון דעם שטיין אז ווען מען לייגט אריין דעם שטיינדל זאל זיך עס פונקט אנפילן. פסוק ו' ואני און איך זאגט דער אייבערשטער הנה נתתי אתו איך האב געגעבן מיט אים, מיט בצלאל, את אהליאב בן אחיסמך, איך האב מיטגעגעבן נאך א געהילף וואס ער איז געוועזן כמעט בדומה לו, למטה דן וואס ער איז געווען פון שבט דן, ווי עס שטייט אין מדרש, כדי בצלאל זאל זיך נישט גרויס האלטן אז ער קומט פון די חשוב'ע שבט, פון שבט יהודה האט מען אים צוגעשטעלט איינער וואס ער קומט פון איינע פון די בני השפחות, און אויסער דעם, ובלב כל חכם לב נתתי חכמה, אין די הארץ פון יעדן קלוגן הארץ האב איך אריינגעלייגט קלוגשאפט, דאס מיינט אז צווישן די אידן איז דא נאך קלוגע מענטשן וואס זיי וועלן אויך קומען צו הילף פאר בצלאל און אהליאב, בצלאל און אהליאב זיי וועלן אליינס עוסק זיין אין יעדע סארט ארבעט, און אויסער דעם פארשידענע קלענערע סארט ארבעט וואס אנדערע מענטשן אנדערע קלוגע לייט קענען מאכן וועלן זיי איבערגעבן פאר די אנדערע חכמי לב. ועשו און זיי, דאס גייט ארויף אויף אלע, סיי בצלאל סיי אהליאב און סיי די חכמי לב, זיי זאלן אלע מאכן את כל אשר צויתיך, דאס וואס אלעס וואס איך האב דיר באפוילן. זאגט רש"י ובלב כל חכם לב וגומר, ועוד שאר כל חכמי לב שבכם, אדער יש בכם, ס'איז דא צווישן ענק נאך אנדערע קלוגע הערצער, און וכל אשר נתתי בו חכמה ועשו את כל אשר צויתיך, די אלע וואס איך האב אריינגעגעבן אין אים קלוגשאפט, סיי בצלאל און אהליאב און סיי די חכמי לב, זיי זאלן אלע מאכן דאס וואס איך האב דיר משה רבינו באפוילן. פסוק ז' הייבט ער אן אויסרעכענען וואס זיי דארפן אלץ מאכן. את אוהל מועד, הייבט ער אן מיט די בנין אליין, די אוהל מועד, וואס דאס מיינט די גאנצע געצעלט, אלע חלקים דערפון, ואת הארון לעדות, און די ארון הקודש, וואס אין דעם איז געווען אריינגעלייגט די לוחות העדות, קומט אויס אז די קאסטן איז געווען געמאכט צוליב די עדות, ואת הכפורת אשר עליו און די דעק וואס איז אויף אים, ואת כל כלי האוהל און אלע געצייג פונעם אוהל, דאס מיינט די פרוכת, די מסך, און נאך חלקים וואס האבן אויסגעפעלט פארן געצעלט. זאגט רש"י, ואת הארון לעדות, לצורך לוחות העדות, נישט אז די ארון אליין איז געווען א עדות, נאר עס איז געווען פאר די געברויך פון די לוחות וואס דאס איז געווען א עדות. פסוק ח', ואת השלחן ואת כליו, ער הייבט אן מיט די שלחן ווייל דאס איז געווען זייער א גרויסע כלי און עס האט געהאט אסאך געצייג, זאגט ער זיי זאלן מאכן אויך דעם טיש מיט אלע זיינע כלים, ואת המנורה הטהורה, די מנורה וואס איז געווען געמאכט פון ריין גאלד, ואת כל כליה און אלע אירע כלים, ואת מזבח הקטורת, און די אינעווענדיגסטע מזבח וואס אויף דעם האט מען געמאכט די קטורת. זאגט רש י הטהורה, ס'מיינט נישט צו זאגן אז ס'איז נישט געווען טמא, קיין איין כלי פון די משכן איז נישט געווען טמא, נאר על שם זהב טהור, ווייל ס'איז געווען געמאכט פון ריין גאלד פאר דעם רופט ער עס אן הטהורה, הגם אלע כלים האבן געהאט אויף זיך זהב טהור, אבער די מנורה איז געווען די איינציגע כלי וואס איז געווען צוזאמגעשטעלט פון א שטיק גאלד, ס'איז געווען לויטער גאלד, און ס'איז געווען ריינע גאלד, אויסגעלייטערט פון אלע סארט שמוץ, פאר דעם רופט ער עס אן מנורה הטהורה. פסוק ט, ואת מזבח העולה, אויך די דרויסנדיגע מזבח אויף וואס מען האט געמאכט די קרבנות עולה, ואת כל כליו און אלע זיינע געצייג, ואת הכיור, ואת כנו, די האנטפאס פון די וואסער, און זיין שטעלע. פסוק י, ואת בגדי השרד, איז דא דא א גרויסע מחלוקה וואס מען מיינט בגדי השרד, רש י לערנט אז בגדי השרד מיינט די סחורות וואס מען האט געמאכט, פון איין פארב, ס'איז געווען סחורות פון תכלת, ס'איז געווען פון ארגמן, ס'איז געווען פון תולעת שני, וואס דאס האט מען גענוצט איבערצודעקן די ארון מיט די אנדערע כלים בשעת מ'האט זיך געצויגן פון איין פלאץ צום צווייטן, ווי רש י שמועסט עס דא אויס אינעווייניג באריכות, די רמבן זאגט אז בגדי השרד גייט ארויף אויף די בגדי כהונה, און ס'רופט זיך בגדי השרד, וויבאלד שרד מיינט אזוי ווי א איינציגער, א שריד ופליט, וואס דאס מיינט אז נאר דער אחד העם, דער אויסדערוועלטער פונעם פאלק דער כהן גדול, נאר ער זאל אנהאבן די בגדי השרד, די שיינע מכובד'יגע קליידער, וואס דאס טוט מען אן צו טון די עבודה. אנדערע לערנען אז בגדי השרד גייט ארויף אויף די בגדים וואס די לווים האבן אנגעהאט, און די אידן וואס זענען געקומען אין משכן אריין צו שעכטן, שחיטה בזר כשרה, אפשינדן די הויט, האבן זיי נישט געקענט קומען מיט זייערע אייגענע קליידער, ס'קען זיין אז ס'איז שמוציג, צעריסן, ס'פאסט נישט אריינצוקומען אזוי דינען דעם אייבערשטן, איז געווען ספעציעלע קליידער בגדי השרד, וואס דאס האט טאקע נישט געהאט קיין שעטנז. ווייל ס'איז געווען פון תכלת וארגמן ותולעת שני אבער ס'ווערט נישט דערמאנט ביי דעם קיין לייוונט, און מיט די ספעציעלע כלים האבן זיי געזינגען דארט די לוויים און געטון זייערע פליכטן אויפמאכן און צומאכן די טירן, און אויך די ישראלים וואס זענען אריינגעקומען טון די עבודה האבן אנגעהאט די בגדי השרד אזוי לערנט די חתם סופר ואת בגדי הקודש און די הייליגע קליידער לאהרן הכהן וואס איז צו אהרן הכהן ואת בגדי בניו און די קליידער פון זיינע קינדער לכהן צו באדינען. זאגט רש י ואת בגדי השרד, אומר אני לפי פשוטו של מקרא, שאי אפשר לומר, מען קען נישט זאגן שבבגדי כהונה מדבר אז דאס גייט ארויף אויף בגדי כהונה, לפי שנאמר אצלם, ווייל ס'שטייט נעבן דעם ואת בגדי הקודש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן, שטייט דאך שוין אויסגערעכנט די קליידער פון אהרן און פון זיינע קינדער, וואס וויל ער זאגן מיט בגדי השרד? אלא אלו בגדי השרד הם בגדי התכלת והוא ארגמן בתל השני הוא אמיר אין בפרשת מסעות ס'שטייט דארטן אין פרשת במדבר ווען מ'האט זיך געצויגן ונתנו עליו בגד תכלת מ'האט ארויף געלייגט ביים ארון א בלויע בגד ונתנו עליו בגד ארגמן דאס איז געווען אויף די מזבח ונתנו עליהם בגד תולעת שני דאס איז געווען אויפן שלחן ונראין דברי רשי ברענגט א ראיה צו זיין פשט שנאמר וואס ס'שטייט אין פרשת פקודי ומן התכלת והארגמן ותולעת השני, פון די בלויע און די פערפל און די רויטע וואל עשו האבן זיי געמאכט בגדי שרד לשרת בקודש, ולא הוזכר שש עמהם, שטייט נישט דארט קיין ווארט פון לען. ואם בבגדי כהונה מדבר, אויב בגדי שרד זאל מיינען בגדי כהונה, לא מצינו באחד מהם ארגמן ותולעת שני בלא שש, מ'טרעפט נישט ביי קיין איינע פון די בגדי כהונה אז ס'זאל נישט זיין עפעס לען אריינגעמישט, ממילא מוז זיין אז די בגדי שרד גייט נישט ארויף אויף בגדי כהונה. הגם אין מסכת יומא זעט מען אז די גמרא דרשנ'ט יא בגדי שרד אויף די בגדי כהונה, די גמרא זאגט אז פאר דעם הייסט עס שרד, ווייל ווען נישט די בגדי כהונה וואס זיי זענען מכפר אלע חטאים, וואלט נישט געבליבן קיין שריד ופליט משונאיהן של ישראל. זאגט אבער רשי אז פשוטו של מקרא איז נישט אזוי. די פנים יפות זאגט אז בגדי השרד גייט טאקע יא ארויף אויף די בגדי כהונה, און ס'קען זיין זאגט ער אז ס'גייט ארויף אויף די ספעציעלע קליידער וואס אהרן הכהן האט אנגעהאט, די ד' בגדי לבן יום כיפור, וואס פאר דעם הייסט עס בגדי השרד ווייל דאס האט געמאכט די גרויסע כפרה פון יום כיפור, וואס ווען נישט דעם לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט. זאגט רשי בגדי השרד, יש מפרשים ס'איז דא וואס טייטשן דאס לשון עבודה ושירות, א לשון פון באדינען, כתרגומו, דער תרגום זאגט לבושי שמושא, אבער ואין לו דמיון במקרא, מען טרעפט נישט אז די ווארט שרד זאל מיינען באדינען. ואני אומר, שהוא לשון ארמי. רשי לערנט אז בגדי השרד מיינט לעכעריגע קליידער, וואס אין אראמיש טרעפט מען טאקע שרד זאל מיינען אזוי ווי א נעץ, כתרגום של קלעים, די אומהענגען זענען דאך אויך געווען פון אזא מין סחורה וואס האט אויסגעזען ווי א נעץ, ס'איז געווען א לעכעריגע סחורה, און דער תרגום זאגט דארטן סרדין, די זעלבע זאך ותרגום של מכבר, די מכבר וואס איז געווען ארום די מזבח איז דאך אויך געווען א לעכעריגע זאך אזוי ווי א נעץ, און דער תרגום זאגט דארט אויך סרדא, שהיו ארוגים במחט, ס'איז געווען געוועבט מיט א נאדל, און דיק געוועבט, עשויים נקבים נקבים, ס'איז געמאכט געווען לעכערלעך לעכערלעך, לצידיץ בלעז. דער רמבן שטעלט זיך אויף דעם, אז לויט ווי רשי זאגט אז די סיבה, די ציל פון די אלע קליידער איז געווען איבערצודעקן די ארון און די כדומה, האט מען דאך בעסער געדארפט מאכן אז ס'זאל זיין געהעריג צוגעדעקט, נישט לעכעריג. איז דער רמבן זאגט, אז בגדי השרד וועט מיינען א לשון פון שריד, וואס דאס מיינט איינצל, וויבאלד ס'איז געווען געמאכט נאר פון איין מין, ס'איז געווען בלויז תכלת, צו בלויז ארגמן, צו בלויז תולעת שני, פארדעם הייסט עס בגדי השרד. אנדערע זאגן, אזוי שטייט אין חזקוני און פנים יפות, אז פארדעם הייסט עס בגדי השרד, ווייל דאס האט מען געמאכט פון די איבערבלייבענישן פון די סחורה וואס מען האט גענומען, וואס מענטשן האבן מנדב געווען פאר די משכן, מענטשן האבן מנדב געווען תכלת ארגמן תולעת שני, איז די ערשטע האט מען גענומען די גאר פיינע דערפון, און פון דעם האט מען געמאכט די בגדי כהונה, דאס וואס איז איבער געבליבן האט מען געמאכט פון דעם די יריעות, אויב ס'איז איבער געבליבן נאך, האט מען דאס גענוצט פאר די בגדי השרד, און ס'טאקע א לשון פון שריד ופליט, די רעשטלעך וואס זענען איבער געבליבן פון די סחורות. פסוק י א ואת שמן המשחה, זיי זאלן אויכעט מאכן די זאלב אויל, ואת קטורת הסמים, און די קטורת פון די געווירצן לקודש, ווי רש י לערנט אז דאס גייט ארויף נאר אויף די קטורת הסמים, וואס דאס האט מען געמאכט פאר די היכל, וואס דאס איז געווען הייליג, אנדערע זאגן אז לקודש גייט ארויף אויף ביידע זאכן פון דעם פסוק, ביידע זענען געווען הייליג, ככל אשר צויתיך יעשו, אזוי ווי אלעס וואס איך האב דיר באפוילן זאלן זיי מאכן, זיי זאלן גארנישט משנה זיין פון וואס איך האב דיר געהייסן, און מען זעט טאקע פון דעם, אז זיי האבן געהאט רוח הקודש און זיי האבן מכוון געווען צו אלעס וואס דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה ווייל עס שטייט נישט דא אין פסוק אזוי ווי דו וועסט זיי הייסן אזוי זאלן זיי מאכן נאר אזוי ווי איך באשעפער האב דיר משה רבינו געהייסן אזוי וועלן זיי מכוון זיין פון זיך אליין און אליינס מאכן אזוי זאגט רשי ואת קטורת הסמים לקודש לצורך הקטרת ההיכל שהוא קודש כדי צו בארייכערן און דעמפן אינעם היכל וואס דאס איז הייליג רשי האט געלערנט אז ער גייט נישט ארויף אויף די שמן המשחה ווייל די שמן המשחה איז נישט געוועזן לקודש, נאר דאס האט מקדש געווען די זאכן, לקודש מיינט אויף א פלאץ וואס ס'איז שוין הייליג, גייט עס ארויף אויף די קטורת וואס דאס האט מען געדעמפט אין די היכל וואס איז שוין געווען הייליג. פסוק י ב. ויאמר השם אל משה לאמר, זאגט דער אייבערשטער דא, אז אפילו ער האט אנגעזאגט אויף די מלאכת המשכן, זאל מען נאר זעקס טעג פון די וואך מאכן די משכן, און שבת דארף מען רוען אפילו פון די הייליגע מצוה'דיגע ארבעט פון בויען די משכן. פסוק י ג, ואתה און דו משה רבינו, דבר אל בני ישראל לאמר רעד צו די אידן אזוי צו זאגן, אך נאר, את שבתותי מיינע שבתים, א לשון רבים אלע שבתים פונעם יאר תשמורו זאלט עטס אפהיטן, כי אות היא, ווייל זי איז א צייכן ביני צווישן מיר וביניכם און צווישן ענק, נאר צווישן ענק, נישט צווישן אנדערע פעלקער, לדורותיכם צו ענקערע דורות, לדעת צו וויסן כי אני ה' מקדשכם, אז איך באשעפער בין דער וואס ער הייליגט ענק, און פאר דעם האב איך גענומען מיין רו-טאג און געגעבן פאר ענק, פאר א נחלה און טאקע נאר פאר ענק און נישט פאר קיין שום אנדערע אומה ולשון. זאגט רשי ואתה דבר אל בני ישראל, וואס וויל ער דא מיט דעם ווארט ואתה, פארוואס קען נישט שטיין סתם דבר אל בני ישראל? ואתה מיינט צו זאגן, אף על פי שהפקדתיך לצוותם על מלאכת המשכן, איך האב דיך געשטעלט אז דו זאלסט זיי הייסן מאכן די משכן, אל יקל בעיניך לדחות את השבת, זאל נישט זיין גרינג אין דיינע אויגן אוועקצושטופן דעם שבת מפני אותה מלאכה וועגן די ארבעט, נאר אפילו מען וועט זיין אריינגעטוהן אין די ארבעט פון די משכן, זאל מען וויסן אז מען דארף נאך אלץ היטן שבת, אך את שבתותי תשמורו, אף על פי שתהיו רדופין בזריזות המלאכה, עטס וועט זיין געיאגט און צוגעאיילט מיטן טוהן די ארבעט, שבת אל תדחה מפניה, די שבת טאר נישט ווערן אוועקגעשטופט צוליב די משכן, כל אכין ורקין מיעוטין, יעדע מאל ווי ס'שטייט אך אדער רק איז עס א מיעוט, למעט שבת ממלאכת המשכן, ס'קומט ממעט זיין דעם שבת פון די מלאכת המשכן, אז שבת טאר מען נישט מאכן קיין מלאכת המשכן, שטעלט זיך די רמבן, געווענליך ווען ס'שטייט אך ביי א געוויסע זאך קומט עס ממעט זיין אז די זאך אליין זאל האבן א געוויסע מיעוט, צום ביישפיל, אויב זאל איך זאגן אך את שבתותי גייט ארויף אויף מלאכת המשכן וואלט איך געדארפט זאגן אז געווענליך דארף מען טאקע היטן שבת אבער אך איז א מיעוט אז ווען עס קומט צו דעם משכן זאל מען יא מעגן טון די אלע מלאכות אין שבת. וויאזוי קען זיין אז די אך דא זאל קומען זאגן פארקערט אז מען דארף גרעסער מאכן דעם שבת און מען זאל נישט מעגן עוסק זיין במלאכת המשכן אום שבת? איז די רמבן זאגט אז חזל נוצן דעם דרש פון אך את שבתותי אויף א צווייטע זאך, מען לערנט ארויס פון דא אז פיקוח נפש דוחה שבת, וואס דאס איז יא א מיעוט אינעם שבת אליין, אמאל איז דא אז מען דארף דעם שבת אליין פארמינערן, ווען ס'האנדלט זיך אין א לעבנס פראגע, דעמאלס דארף מען מחלל שבת זיין כדי צו ראטעווען דעם מענטש. ווי דער אור החיים הקדוש זאגט אז מיט דעם פארשטייט מען פארוואס עס שטייט את שבתותי א לשון רבים, ווייל די סיבה פארוואס מען מעג דוחה זיין שבת צוליב פיקוח נפש, זאגן חזל, ווייל ענדערש פארשוועך איין שבת, אבער יענער זאל קענען היטן נאך מערערע שבתים, ער זאל קענען לעבן ווייטער און קענען היטן אנדערע שבתים, דאס איז די פשט את שבתותי תשמרו, מיינע אסאך שבתים זאלט עטס היטן דורך דעם וואס אך עטס וועטס פארמינערן דעם איינעם שבת און מחלל שבת זיין כדי צו ראטעווען א מענטש. די רבינו בחיי זאגט אז אך קומט פארמינערן די קרבנות אז דאס איז דוחה שבת, אבער רשי האט געלערנט אז די אך גייט ארויף אויף די פריערדיגע פרשה, די פריערדיגע פרשה האט גערעדט פון די מלאכת המשכן, זאגט ער מען דארף טאקע עוסק זיין במלאכת המשכן, אבער אך נאר א מיעוט, די מיעוט באציט זיך אויף די מלאכת המשכן, זאגט די גור אריה, עס קומט אפהאקן עס פון די פריערדיגע פרשה, נאר די מלאכת המשכן וואס עטס דארפטס טוהן, זאלט עטס טוהן זעקס טעג און שבת זאלט עטס היטן. זאגט רשי כי אות היא ביני וביניכם, אות גדולה אדער גדולה היא בינינו, דאס איז א צייכן פון גרויסקייט אדער א גרויסע צייכן צווישן אונז, שבחרתי בכם אז איך האב אויסגעקליבן אין ענק, בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה איך האב גענומען מיין רוה טאג און געגעבן פאר ענק די ערלויבעניש צו רוען דערין. לדעת האומות בה כי אני ה' מקדשכם דורך דעם וועלן אלע פעלקער וויסן אז איך בין דער באשעפער וואס טוט ענק הייליגן. לויט ווי דער אור החיים הקדוש און דער רמבן שמועסן אויס אז דער פסוק קומט זאגן אז פיקוח נפש דוחה שבת, קומט דער פסוק זאגן כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, אז דער גאנצער שבת איז דאך נאר צו מאכן א צייכן צווישן אידישע קינדער און דעם אייבערשטן, און אויב ס'וועט נישט זיין קיין אידן, אויב מ'וועט נישט לאזן מחלל שבת זיין צו ראטעווען א מענטשנ'ס לעבן, וועט דאך נישט זיין מער קיין צייכן, אז ס'איז נישט דא קיין שומרי שבת, ווערט פארלוירן דער צייכן, איז לדעת כי אני השם מקדשכם, דאס איז א וויכטיגע ידיעה אז א מענטשליכע לעבן, א אידישע לעבן, שטייט העכער פונעם שבת, מי נדחה מפני מי, א קטן ווערט אוועקגעשטופט פאר א גדול, איז אויב דער אייבערשטער האט ערלויבט אוועקצושטופן די מצוה פון שבת ווען ס'האנדלט זיך אין א מענטשליכע לעבן, זעט מען פון דעם אז דער אייבערשטער הייליגט די מענטשן איבער'ן שבת, און די שבת איז געגעבן געווארן פאר זיי, ווי ס'שטייט שפעטער אין פסוק כי קודש היא לכם. די שבת איז געגעבן געווארן פאר ענק, און נישט עטס זענטס געגעבן געווארן פארן שבת. פסוק י ד, ושמרתם את השבת, זאגט ער נאכאמאל איבער אז מען זאל היטן דעם שבת, זאגט דער רבינו בחיי, אין די פריערדיגע פסוק איז געשטאנען שבתותי, און נאכדעם א לשון שמירה, תשמורו, און דא שטייט ושמרתם און נאכדעם את השבת, דאס איז א רמז אז מען דארף מוסיף זיין מחול על הקודש, סיי פרייטאג דארף מען צולייגן אביסל צייט פאר שבת, און סיי מוצאי שבת. איז דאס וואס איז געשטאנען אך את שבתותי תשמורו רעדט מען פון צולייגן א שמירה נאך שבת, מוצאי שבת, און ושמרתם את השבת מיינט אז מען זאל צולייגן א שמירה פאר שבת. מוסיף זיין מחול על הקודש דאס איז אויך מרומז אין די ווארט את השבת, את הטפל, מען זאל צולייגן צום שבת. כי קודש היא לכם, ווייל זי איז הייליג פאר ענק, מחלליה, די וואס וועלן פארשוועכן דעם שבת, מות יומת, וועט ער געטייטעט ווערן, כי כל העושה בה מלאכה, ווייל יעדער וואס טוט אין איר אן ארבעט, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה, וועט פארשניטן ווערן די זעל פון צווישן איר פאלק. איז דא דא עטליכע דיוקים אינעם פסוק, קודם כל, ער הייבט אן מחלליה, א לשון רבים און ער ענדיגט מות יומת א לשון יחיד, זאגט דער אור החיים הקדוש, מחלליה מיינט אלע וואס פארשוועכן שבת וועט פאסירן מיט זיי א שטראף, מות יומת גייט ארויף ווי רש י זאגט, אם יש עדים והתראה, אויב ס'איז דא עדים און מ'האט אים געווארנט, דעמאלטס איז מות יומת דורך סקילה, דורך מיתת בית דין. און אויב ס'איז נישט געווען קיין עדים והתראה זאגט דער פסוק ווייטער כי כל הבית אל במלוכה, און ס'איז נישט געווען קיין עדים והתראה דעמאלטס ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה קומט אויס מחלליה איז דער כלל, אלע וואס וועלן פארשוועכן וועלן באקומען א שטראף, אבער נאר דער וואס איז געווען עדים והתראה, אויף אים איז געזאגט געווארן מות יומת ווייל די אנדערע באקומען כרת. און די מפרשים שטעלן זיך אויך וואס איז די נתינת טעם מחלליה מות יומת כי כל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה, וואס איז דאס א טעם אז ווייל ווען איינער טוט א מלאכה שבת באקומט ער כרת פאר דעם איז מחלליה מות יומת? די פרדס יוסף ברענגט צו פון ר' ברוכ'ל מעזשביזשער זאגט ער אזא פשט, אונז ווייס מיר עס האט מען פריער אויסגעשמועסט אז פיקוח נפש דוחה שבת, א אידישע לעבן שטייט העכער פונעם שבת, נו אויב אזוי פארוואס איז מחלל שבת במיתה די שבת שטייט דאך נידריגער ווי א אידישע נפש, און פארוואס עפעס זאל מען אוועקנעמען א אידישע נפש ווייל ער האט נישט געהיטן דעם שבת? ענטפערט ער אז ווען א איד היט שבת שטייט ער טאקע העכער פונעם שבת, אבער אויב א איד איז מחלל שבת איז ער אפגעריסן געווארן פון זיין אידישן שורש, ער הייסט שוין ווי א גברא קטילה, ממילא מעג מען אים הרג'נען און מען דארף אים הרג'נען. זאגט די פסוק מחלליה מות יומת, די אלע וואס פארשוועכן דעם שבת מיט עדים והתראה דארף מען געבן סקילה, איי וועסט דאך פרעגן, ס'שטייט דאך אין פסוק פריער כי קודש היא לכם, אזוי שמועסט עס אויס דער משך חכמה, וואס פון כי קודש היא לכם זעהט מען דאך אז די שבת איז איבערגעגעבן געווארן פאר די מענטשן און פיקוח נפש איז דוחה שבת, איז וויאזוי קען מען נעמען א מחלל שבת און הרג'ענען, ער שטייט דאך העכער פונעם שבת? אויף דעם איז די ענטפער, כי כל העושה בה מלאכה, ווער עס האט געטון אן ארבעט אום שבת, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה, זיין זעהל איז שוין פארשניטן געווארן, ער הייסט שוין ווי א גברא קטילה, און פאר דעם מעג מען אים הרג'ענען, און ווי די משך חכמה לייגט צו, פאר דעם זאל מען אים הרג'ענען, זאל זיין מיתה טאקע זיין א כפרה. ווען א מענטש היט שבת, טוט ער דאך מאכן דעם אות ביני וביניכם, פארדעם שטייט ער העכער פונעם שבת, ווייל אז ס'איז נישטא קיין שומרי שבת איז דאך נישטא קיין שבת. אבער חלילה א מענטש היט נישט קיין שבת, דארף מען דאך אים נישט האבן, ווערט ער אפגעריסן פון זיין שורש, און פארדעם מחלליה מות יומת. זאגט רש"י מות יומת אם יש עדים והתראה, ונכרתה גייט ארויף בלא התראה, מחלליה הנוהג בה חול בקדושתה. מען קען נישט פארשוועכן דעם שבת, די קדושת שבת בלייבט, מחלליה מיינט אז ער פירט זיך וואכענדיג און פראסט מיט די קדושה פונעם שבת, וואס דאס גייט ארויף אויף איינער וואס ער איז מחלל שבת בפרהסיא, ס'איז געווען עדים וואס האבן דאס געזען און מען האט אים געווארנט, פאר דעם ווערט ער אנגערופן א מחלל, ווייל ער האט אביסל ביליגער געמאכט דעם שבת אין די אויגן פון די אלע וואס האבן דאס צוגעזען. פסוק ט ו, ששת ימים יעשה מלאכה, נאר זעקס טעג זאל געטון ווערן די ארבעט פון די משכן, וביום השביעי און אינעם זיבעטן טאג שבת שבתון דארף זיין א גענצליכע רוענג, קודש לה', ס'דארף זיין הייליג פאר'ן אייבערשטנ'ס וועגן, מ'זאל נישט אינזין האבן אז מ'רוהט זיך אויס ווייל מ'וויל זיך אפרוהען, נאר ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געהייסן, כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. יעדער איינער וואס טוט א ארבעט אין די טאג פונעם שבת וועט ער געטייט ווערן, פון דעם פסוק לערנט מען ארויס אז ס'איז דא א חיוב מיתה ווען איינער איז מחלל שבת בייטאג, און פון די פריערדיגע פסוק מחלליה מות יומת לערנט מען ארויס אז ווער ס'פארשוועכט דעם שבת וואס דאס גייט ארויף אויף די נאכט אויכעט איז דא א חיוב מיתה. זאגט רש"י שבת שבתון, וואס איז די דאפלטע לשון, ס'דארף זיין א מנוחת מרגוע, א אפרוענג פון רואיגקייט, ולא מנוחת עראי, און נישט סתם א צופעלדיגע מנוחה, אזוי ווי א מענטש וואס ער האט פונקט נישט קיין ארבעט, צווישן איין ארבעט און די אנדערע רוהט ער זיך אפ צו שעפן כוחות פאר די פרישע ארבעט. שבת קודש רוהט מען נישט ווייל מ'וויל זיך אנשעפן כוחות פאר די קומענדיגע וואך, נאר ווייל מ'רוהט זיך אפ ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געהייסן. אנדערע לערנען אז די רשי איז א המשך מיט די קומענדיגע רשי, מנוחת מרגוע מיינט א גענצליכע מנוחה, מען זאל אפילו נישט קאכן און באקן, און נישט א מנוחת עראי פון אלע שווערע ארבעט, אבער אוכל נפש זאל ווען מותר זיין אזוי ווי יום טוב, שבת שבתון לכך כפלו הכתוב, פאר דעם דאפלט עס די פסוק, לומר, שאסור בכל מלאכה אפילו אוכל נפש, וכן יום הכפורים שנאמר בו שבת שבתון היא לכם, איז אויכעט אסור בכל מלאכה אבל יום טוב לא נאמר בו, כי אם ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, שטייט נישט שבת שבתון, אסורים בכל מלאכת עבודה, זיי זענען טאקע אסור מיט יעדע סארט ארבעט וואס איז אן עבודה, און מותרים במלאכת אוכל נפש, יום טוב מעג מען יא מאכן א זאך וואס מען דארף האבן צום עסן. קודש לה', שמירת קדושתה לשמי ובמצותי, מען דארף אפהיטן די קדושה פונעם שבת, צוליב דעם אייבערשטנ'ס נאמען, און ווייל דער אייבערשטער האט אזוי באפוילן. פסוק טז, ושמרו בני ישראל את השבת, אידישע קינדער זאלן היטן דעם שבת, לעשות את השבת, צו מאכן דעם שבת לדורותם, צו זייערע דורות ברית עולם, א אייביגע בונד. זאגט דער אבן עזרא פשט, ושמרו בני ישראל את השבת מיינט, אז מען זאל אפהיטן די טעג פון די וואך, מען זאל האלטן חשבון וועלכע טאג פון די וואך מען האלט, כדי מען זאל נישט פארגעסן ווען דער שבת איז, לעשות את השבת, מען זאל קענען געהעריג צוגרייטן דעם שבת, ערב שבת זאל מען קאכן, באקן און צוגרייטן אז אלעס זאל זיין גרייט לכבוד שבת, דער אור החיים הקדוש זאגט אויכעט אזוי, אז מען זאל האלטן חשבון אויף די טעג, לעשות את השבת, כדי מען זאל רוען דעם אמת'ן שבת, ווען איינער גייט אין א מדבר און ער פארבלאנדזשעט זיך און ער ווייסט נישט וועלכע טאג ס'איז שבת, דארף ער אויכעט רוען דעם זיבעטן טאג, אבער דאס איז נישט די ריכטיגע שבת טאג, איז ושמרו בני ישראל את השבת, מען זאל גוט אפהיטן די טעג צו וויסן ווען ס'איז דער שבת, לעשות את השבת, צו מאכן דעם ריכטיגן שבת טאג. נאך א פשט זאגט דער אור החיים הקדוש, ושמרו בני ישראל את השבת איז א לשון ואביו שמר את הדבר, אידן זאלן ווארטן און ארויסקוקן אויפן שבת, ווען וועט שוין קומען דער שבת, מען זאל שפירן אז מען וויל רוען שבת, מען זאל עס נישט אנקוקן ווי א שווערע זאך, אז מען קען נישט דעמאלטס עוסק זיין אין די אלע מלאכות וואס מען וויל טון, מען קען נישט רעדן אלע וואכנדיגע זאכן, אבער די סיבה פון ארויסקוקן און ווארטן אויפן שבת זאל נישט זיין פשוט זיך אפצורוען, נאר לעשות את השבת, מען זאל עס זומען צו מאכן דעם שבת, די מצוה פון שבת וואס דער אייבערשטער האט געהייסן. פסוק יז, ביני צווישן מיר ובין בני ישראל און צווישן די אידן און טאקע נאר צווישן די אידן, נישט צווישן אנדערע פעלקער, אות היא לעולם איז זי א צייכן אויף אייביג, נאך א פשט לעולם, דאס איז א צייכן אויף די וועלט, וויאזוי די וועלט איז באשאפן געווארן, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, אז אין זעקס טעג האט דער אייבערשטער געמאכט די הימל און די ערד, וביום השביעי, און אין די זיבעטע טאג שבת האט ער גערוהט, וינפש, און ער האט זיך כביכול אפגערוהט. זאגט רשי וינפש, כתרגומו ונח, ער האט גערוהט. וכל לשון נופש הוא לשון נפש. דער לשון פון נופש וואס דאס מיינט זיך אפרוען איז פון די שורש פון נפש, שמיישב נפשו ונשימתו, א מענטש טוט זיך צוריקכאפן דעם אטעם און דעם זעל, בהרגיעו מטורח המלאכה, ווען ער רוהט זיך אפ פון א טרחה פון א ארבעט. שטעלט זיך רש"י, ומי שכתוב בו דער אייבערשטער וואס ביי אים שטייט לא ייעף ולא ייגע ער ווערט נישט פארמאטערט ער ווערט נישט אפגעמוטשעט, וכל פועלו במאמר, און אויך ער טוט בכלל נישט קיין פיזישע ארבעט, אלעס איז נאר מיט א מאמר, הכתיב מנוחה לעצמו, ער האט געהייסן אז מען זאל שרייבן אויף אים כאילו ער האט זיך אפגערוהט, וואס איז שייך ביי אים זיך אפרוהען? נאר וואס דען, דאס איז לשבר האוזן, מסביר צו זיין פארן מענטשליכן אויער, מה שהיא יכולה לשמוע דאס וואס זי קען דערהערן, א מענטש קען דאך נישט עפעס אנדערש פארשטיין, האט מען עס אראפגעלייגט אויף מענטשליכע טערמינען, כאילו דער אייבערשטער האט זיך אפגערוהט שבת. פסוק י"ח, ויתן אל משה, דער אייבערשטער האט געגעבן צו משה רבינו, ככלותו ווען ער האט געענדיגט לדבר אתו, צו רעדן מיט אים, דאס איז געווען י"ז תמוז אינדערפרי, ווען דער אייבערשטער האט געענדיגט רעדן מיט משה רבינו בהר סיני, האט ער אים איבערגעגעבן שני לוחות העדות, די צוויי טאוולען וואס זיי זענען עדות אז דער אייבערשטער רוהט צווישן די אידישע קינדער, דאס איז אזוי ווי א זיגל פונעם קעניג וואס דער קעניג געבט איבער פאר זיינע עבדים, און פאר דעם איז טאקע געווען צוויי טאוולען און נישט איינס, ווייל עדות'שאפט דארף זיין מיט צוויי. לוחות אבן, טאוולען פון שטיין, א זאך וואס ווערט נישט פארשימלט, ס'איז א דויערהאפטיגע זאך, כתובים באצבע אלוקים, דאס איז געווען געשריבן די אותיות דערויף מיט די פינגער פונעם אייבערשטן כביכול, וואס דאס איז א זאך וואס הערט זיך קיינמאל נישט אויף, ס'מעקט זיך קיינמאל נישט אויס, און דאס ווייזט אלעס אז די תורה איז א נצחיות. זאגט רש"י, ויתן אל משה וגומר, אין מוקדם ומאוחר בתורה, ס'איז נישט דא אין די תורה קיין כלל אז וואס איז אראפגעשריבן פריער דאס איז געווען פריער און וואס איז געשריבן שפעטער איז געווען שפעטער, ס'איז נישט דא קיין פריער און שפעטער אין די תורה, ס'איז נישט אראפגעשריבן געווארן אלעס לויט וויאזוי עס האט פאסירט, נאר ס'קען אמאל זיין צומישט צוליב געוויסע טעמים וואס דער אייבערשטער האט געוואוסט פארוואס ער שטעלט איין פרשה פארן צווייטן. מעשה העגל, וואס דאס גייט דא שטיין אין די קומענדיגע פרשה, קודם לציווי מלאכת המשכן ימים רבים היה, דאס איז געווען אסאך טעג בעפאר דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו אז מען זאל מאכן א משכן. קומט אויס אז די גאנצע פרשת תרומה און פרשת תצוה און די ערשטע האלב פון פרשת כי תשא איז נישט אויפן פלאץ. די פרשה ויתן אל משה ככלותו לדבר אתו, וואס דאס איז געווען י"ז אין תמוז, די טאג וואס משה רבינו איז אראפגעקומען און צובראכן די לוחות, אזוי ווי די גאנצע פרשה וואס עס שטייט ווייטער, דאס וואלט געדארפט זיין באהאפטן צו סוף פרשת משפטים, שהרי, בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות, י"ז תמוז זענען די לוחות צובראכן געווארן, וביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, יום כיפור, וואס דאס איז אכציג טעג שפעטער, צוויי מאל פערציג טעג, איז דער אייבערשטער באוויליגט געווארן צו די אידן, ולמחרת התחילו בנדבת המשכן, צומארגנס פון יום כיפור האט משה רבינו געלערנט מיט די אידן וועגן נדבת המשכן און זיי האבן אנגעהויבן ברענגען, והוקם באחד בניסן און די משכן איז געווארן אויפגעשטעלט א' ניסן. ממילא קען נישט זיין אז די ציווי אויף די מלאכת המשכן איז געווען פאר די מעשה פונעם עגל. און אלע מפרשים שטעלן זיך, פארוואס טאקע נישט? ס'קען דאך יא זיין אז פרשת תרומה תצוה כי תשא וואו דער אייבערשטער רעדט צו משה רבינו, דאס איז יא געווען פאר די פרשה פונעם עגל, נאר נאכדעם האט משה רבינו איבערגעגעבן פאר די אידן ממחרת יום הכיפורים דאס וואס דער אייבערשטער האט אים פארדעם אויסגעלערנט, פארוואס קען נישט זיין אז אלע פסוקים שטייען כסדרן? און אזוי לערנט באמת די זוהר הקדוש, אין זוהר הקדוש שטייט אז פאר דעם אין פרשת תרומה שטייט מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי, יעדער מענטש האט געמעגט געבן אפילו די ערב רב, אבער נאכדעם וואס די ערב רב האבן איבערגערעדט די אידן צו מאכן דעם עגל, שטייט שוין אין פרשת ויקהל האט משה רבינו געזאגט פאר די אידן קחו מאתכם, נאר פון ענק פון די אידן וויל איך נעמען, איך וויל נישט נעמען פון די ערב רב. איז פארוואס האט רש"י נישט אזוי געלערנט פארוואס מוז מען זאגן אז אין מוקדם ומאוחר בתורה זאגט דער מזרחי ווייל מען טרעפט נישט אין די פסוקים אז דער אייבערשטער איז באוויליגט געווארן און געהייסן אז מען זאל זאגן פאר די אידן ווייטער פאראויסצוגיין מיט די פלענער פון די משכן נאכדעם וואס ער האט זיי מוחל געווען אויף די מעשה העגל איז אויב וואלט דער אייבערשטער גערעדט צו משה רבינו וועגן די עשיית המשכן נאר פארן עגל וואלט משה רבינו נישט געקענט ממחרת יום הכיפורים קומען זאגן פאר די אידן צו מאכן א משכן, אויסער אז דער אייבערשטער זאגט אים קלאר נאכאמאל, איך בין מסכים צו קומען וואוינען צווישן זיי. מילא אז ער האט געגעבן די נייע לוחות, דאס שטייט דאך קלאר אין די פסוקים, דער אייבערשטער האט געזאגט, איך וויל זיי געבן די לוחות, און דאס איז דאך א זאך וואס איז הכרח, ס'מוז זיין אז די אידן זאלן האבן א תורה, זיי דארפן דאך וויסן די מצוות. ממילא האט מען זיי געדארפט געבן די לוחות, אבער ווער זאגט אז דער אייבערשטער איז אזוי שטארק געווארן איבערגעבעטן מיט זיי, אז ער האט מסכים געווען פאראויסצוגיין מיט די פלענער פון מאכן א משכן אז ער זאל קומען רוען צווישן זיי? אלא מאי, אז איך זעה אז משה רבינו האט געזאגט פאר די אידן צו מאכן א משכן איז א סימן אז דער אייבערשטער האט אים אויכעט אויסגעלערנט די גאנצע פרשה פון די משכן שוין נאך די מעשה העגל, וואס דאס מוז זיין אז ס'איז געוועזן נאך די עשיית העגל און נישט אזוי ווי די סדר ווי ס'איז אויסגעשטעלט די פרשיות אין די תורה. און פארוואס טאקע האט מען אראפגעשריבן אין די תורה פרשת תרומה פאר די מעשה פונעם עגל זאגט די פנים יפות צו ווייזן אז דער אייבערשטער איז מקדים די רפואה פאר די מכה, די משכן וואס דאס איז געוועזן א כפרה אויפן עגל האט דער אייבערשטער שוין אראפגעשריבן פארדעם צו ווייזן אז די היילונג קומט פאר די קלאפ. ככלותו זאגט רש"י, ככלתו כתיב חסר, ס'שטייט אן א וואוו אינדערמיט, קען מען דאס ליינען ככלתו, שנמסרה לו תורה במתנה ככלה לחתן, די תורה איז איבערגעגעבן געווארן צו משה רבינו במתנה ווי א כלה ווערט איבערגעגעבן פאר די חתן, שלא היה יכול ללמוד כולה בזמן מועט כזה, ס'איז נישט מעגליך געווען פאר משה רבינו צו לערנען אין די פערציג טעג די גאנצע תורה מיט אלע אירע פרשיות און אלע פרטים ודקדוקים, האט דער אייבערשטער דאס געגעבן במתנה פאר משה רבינו אזוי ווי מען געבט איבער א כלה פארן חתן, און מ'האט אים געגעבן די רעכט אז ער זאל דאס אויסטייטשן לויט זיין פארשטאנד, און אזוי ארום אפילו ער האט נאכנישט געלערנט די גאנצע תורה אין די פֿערציק טעג, איז דאס געווען בידו מפלפל צו זיין און אויפקומען מיט זאכן אין די תורה. דבר אחר, מה כלה מתקשטת בכ"ד קישוטין, פונקט ווי א כלה באצירט זיך מיט פֿיר און צוואַנציק צירונגען, הן האמורים בספר ישעיה שטייט דארט אויסגערעכנט פֿיר און צוואַנציק מיני צירונגען, אף תלמיד חכם צריך להיות בקי בכ"ד ספרים, א תלמיד חכם דארף זיין באקאנט אין די פֿיר און צוואַנציק ספרים פון תורה נביאים און כתובים. לדבר איתו, זאגט רש"י, וואס האט דער אייבערשטער געענדיגט רעדן מיט אים, ס'קען נישט זיין אז מ'רעדט פון פרשיות תרומה תצווה און כי תשא, ווייל דאס איז דאך געווען נאך די מעשה העגל, נאר מ'רעדט פון החוקים והמשפטים שבואלה המשפטים, וואס ווי געשמועסט באלאנגט די פרשה תיכף נאך סוף פרשת משפטים, גייט עס טאקע ארויף אויף די דינים פון פרשת משפטים. לדבר איתו, ס'שטייט נישט לדבר אליו נאר איתו, וואס דאס מיינט כביכול אז ביידע האבן גערעדט, מלמד, שהיה משה שומע מפי הגבורה, קודם האט משה רבינו געהערט פונעם אייבערשטן וואס ער זאגט, וחוזרין ושונין את ההלכה שניהם יחד דערנאכדעם האבן זיי ביידע איבערגע'חזר'ט די הלכה אינאיינעם. לוחות העדות, לחת כתיב, אן קיין וואוון, קען מען דאס ליינען לוחת, א לשון יחיד, כאילו ס'וואלט נאר געווען איין טאוול, שהיו שתיהן שוות, אז ביידע זענען געווען אייניג, און ס'האט אויסגעזען ממש יעדע איינס ווי די אנדערע, פאר דעם רופט ער עס אן מיט א לשון יחיד. שטייט אין תרגום יונתן, אז די שטיינער פון די לוחות זענען געווען פון סאמפירן שטיין וואס איז גענומען געווארן פונעם כסא הכבוד, און עס האט געוואויגן פערציג סאה. קאפיטל ל"ב, פסוק א', וירא העם דאס פאלק האט געזען כי בושש משה, אז משה רבינו פארזוימט זיך, ער פארשפעטיגט לרדת מן ההר, אראפצונידערן פונעם בארג, לויט זייער חשבון וואלט ער שוין געדארפט זיין דא אונטן, ויקהל העם אל אהרן, האט זיך דאס פאלק פארזאמלט אויף אהרן, ויאמרו אליו, און זיי האבן געזאגט צו אים, שטעלט זיך דער אור החיים הקדוש, פארוואס שטייט נישט ויקהל העם און ויאמרו אל אהרן, וואס מיינט אל אהרן? זאגט ער, אל אהרן מיינט אז זיי האבן אים געסטראשעט, זיי האבן אים געוואלט הרג'נען, אזוי ווי שטייט שפעטער אז מען האט געהארגעט חור האבן זיי אים אויך געוואלט הרג'נען, זיי האבן אים געזאגט, אדער קומסטו מיטהאלטן מיט אונזערע פלענער, אדער וועט מען דיך אוועקלייגן? האבן זיי געזאגט צו אים, קום הייב דיך אויף, עשה לנו אלהים, מאך פאר אונז א פירער, אשר ילכו לפנינו, וואס זיי, די מערערע פירערס וואס זיי האבן געגליסט, זאלן פאראויס גיין פאר אונז, פארוואס דארף מען אונז האבן א מנהיג כי זה משה האיש, ווייל דער משה דער מענטש אשר העלנו מארץ מצרים וואס ער האט אונז ארויפגעברענגט פון לאנד מצרים און געברענגט ביז אהער און געוויזן דעם וועג, לא ידענו מה היה לו, אונז ווייסט מען נישט וואס מיט אים איז געווארן, די ראשונים זאגן אז זיי האבן זיך געדאגה'ט ווי קען זיין א מענטש איז אזוי לאנג אן עסן אן טרינקען, האבן זיי זיכער געהאלטן אז ער האט עס נישט איבערגעלעבט, ממילא האבן זיי געוואלט אויפנעמען עפעס א פרישן פירער. זאגט רש"י. כי בשש משה, כתרגומו, דער תרגום זאגט אוחר משה, לשון איחור איז א לשון פון פארשפעטיגן, וכן טרעפט מען דעם אויסדרוק בשש רכבו, די מאמע פון סיסרא האט ארויסגעקוקט און געזען אז זיין רייטוואגן פארשפעטיגט זיך, ויחילו עד בוש, שטייט ביי גדעון אז זיי האבן געווארט ביז ס'איז געווארן זייער שפעט, און זיי האבן שפעטער געעפנט דעם טיר און געזען אז ער איז געהארגעט געווארן. כי כשעלה משה להר, ווען משה רבינו איז ארויף אויפן בארג, אמר להם האט ער געזאגט פאר די אידן לסוף ארבעים יום אני בא, בתוך שש שעות, ביי די ענדע פון פערציג טעג וועל איך קומען, אין די ערשטע זעקס שעה פון טאג. כסבורים הם, האבן זיי געקלערט, שאותו יום שעלה מן המנין הוא, אז די טאג וואס ער איז ארויף געגאנגען דאס רעכנט מען שוין אריין אין די פערציג טעג, והוא אמר להם שלימים, ער האט אבער גערעדט פון גאנצע טעג, ארבעים יום ולילו עמו, פערציג טעג און די נאכט זאל זיין מיט אים. ויום עלייתו אין לילו עמו, די ערשטע טאג וואס ער איז ארויף געגאנגען איז דאך די נאכט פארדעם נישט געווען אינעם חשבון שהרי בז' בסיוון עלה, ער איז דאך ארויף געגאנגען ז' סיוון אינדערפרי, און די נאכט פארדעם האט געפעלט פון די פערציג טעג, האט מען געמוזט משלים זיין א נאכט נאכדעם, נמצא קומט אויס, יום ארבעים, די פערציגסטע טאג, בי"ז בתמוז, האט געדארפט זיין שבעה עשר בתמוז, ווייל די נאכט צו י"ז בתמוז האט געדארפט משלים זיין אנשטאט די נאכט פון ז' סיוון וואס האט געפעלט. אבער די אידן האבן דאך נישט געוואוסט פון דעם, האבן זיי גערעכנט ז' סיוון פאר א געהעריגע טאג, האבן זיי געמיינט אז ט"ז דארף ער שוין אראפקומען, איז בט"ז פון תמוז בא השטן, איז געקומען דער שטן וערבב את העולם. ער האט צומישט די וועלט, והראה דמות חושך ואפלה וערבוביא, ער האט געמאכט ס'זאל זיין אביסל פארטונקלט, פארנעפלט און א צומישונג, לומר צו זאגן מיט דעם ודאי מת משה, משה רבינו איז זיכער געשטארבן און לכך בא ערבוביא לעולם פאר דעם איז געקומען אזא צומישעניש אויף די וועלט. אמר להם, ער האט זיי געזאגט, מת משה, ס'מוז זיין אז משה רבינו איז געשטארבן שכבר באו שש שעות ולא בא, ס'איז דאך שוין געקומען די זעקס שעה און ער איז נאכנישט געקומען, כדאיתא במסכת שבת, די גמרא דרשנ'ט דארט פון די ווארט בושש, באו שש, ס'איז שוין געקומען די זעקס שעה, און משה רבינו איז נאכנישט אראפגעקומען, פאר דעם האבן זיי געהאלטן אז מ'דארף אויפנעמען א נייעם מנהיג. זאגט רשי ואי אפשר לומר מ'קען נישט זאגן שלא טעו אלא ביום המעונן, בין קודם חצות בין לאחר חצות, אפשר איז די גאנצע טעות געווען נאר אין איין טאג וואס יענע טאג איז ער טאקע למעשה אראפגעקומען, נאר זיי האבן געמיינט אז ס'איז שוין נאך די זעקס שעה ווייל ס'איז געווען פארוואלקנט האט מען נישט געקענט זען פונקטליך ווי די זון האלט, און באמת איז נאך געווען פאר חצות, זאגט רשי דאס קען נישט זיין, שהרי לא ירד משה עד יום המחרת, מען זעהט דא אין די פסוקים אז משה רבינו איז אראפגעקומען צומארגנס פון זיי האבן גערעדט צו אהרן שנאמר וישכימו ממחרת ויעלו עולות, זעהט מען פון דעם אז זיי האבן זיך טועה געווען מיט א טאג. אשר ילכו לפנינו דאס איז א לשון רבים, זיי זאלן גיין פאר אונז, אלהות הרבה איוו להם זיי האבן געגלוסט אסאך פירערס, זאגט דער מהרל, זיי האבן געוויסט די מדריגות און די מעלות פון משה רבינו אז ס'איז נישטא קיין איין איינציגע זאך וואס קען ערפילן זיין פלאץ אינגאנצן, פאר דעם האבן זיי געקלערט צו מאכן פארשידענע מנהיגים, וואס אלע מנהיגים אינאיינעם זאלן קענען צוקומען צו די מדריגות פון משה רבינו. כי זה משה האיש. זה מיינט דאך אז מען ווייזט מיטן פינגער. ווי האבן זיי דא געהאט משה רבינו צו ווייזן, ווייל כמין דמות משה הראה להם השטן. דער שטן האט זיי געוויזן אזוי ווי א בעט וואס אויף דעם האט מען געלייגט דעם קערפער פון משה רבינו, שנושאים אותו באוויר רקיע השמים, ער האט געזען ווי, זיי האבן געזען ווי מען פירט אים אין די לופט פון די הימל, האבן זיי געקלערט אז משה רבינו איז טאקע נפטר געווארן. די מפרשים זאגן כי זה משה האיש, אז זיי האבן געזאגט, אונז וויל מען נישט אויפנעמען נאך א מנהיג א בשר ודם, אונז זעמער אז א בשר ודם קען שטארבן, אונז דארף מיר א מנהיג פון גאלד, א מנהיג וואס זאל זיין מער א דויערהאפטיגע און שטאנדהאפטיגע זאך וואס זאל נישט אזוי שנעל שטארבן און פארוועלקט ווערן, ווייל דער מנהיג וואס אונז האמיר געהאט ביז יעצט, מיט זיינע אלע גרויסקייטן איז אבער נישט מער ווי א מענטש, און ער איז אוועקגענומען געווארן פון אונז. אשר העלנו מארץ מצרים, והיה מורה לנו הדרך אשר נעלה בה, ס'מיינט נישט נאר די חלק אז משה רבינו האט זיי ארויסגענומען פון מצרים, דאס איז דאך א זאך פון די פארגאנגענהייט וואס דארפן זיי יעצט א פרישע פירער זיי זענען דאך שוין מער נישט אין מצרים, נאר משה רבינו האט זיי אויכעט געוויזן דעם וועג פון דעמאלטס ביז יעצט, פונעם ארויסגיין פון מצרים ביז אהער האט ער זיי געוויזן פונקטליך ווי צו גיין, איז עתה יעצט אז ער איז נישטא צריכין אנו לאלהות אשר ילכו לפנינו, יעצט דארף מיר האבן עפעס א הערשאפט, עפעס א פירערשאפט וואס די זאלן פאראויס גיין פאר אונז. די רמב"ן און די אבן עזרא אלע זענען דא מאריך פונקטליך וואס איז געווען די חטא העגל, די אידן האבן דען געוואלט מאכן אן עבודה זרה, זיי האבן דאך געזען די אלע ניסים ונפלאות וואס דער אייבערשטער האט געמאכט מיט זיי, ווי האבן זיי זיך געקענט איינרעדן צו גיין זיין א כופר בעיקר חס ושלום, זיי ברענגען אלע ארויס אז דאס איז נישט געווען קיין ענין פון עבודה זרה ממש, ס'איז נאר געווען א ענין פון הנהגה, זיי האבן געוואלט אז ס'זאל זיין עפעס א כח עליון וואס זאל אריינגיין אין דעם עגל וואס זיי מאכן דא, און דאס וועט זיי פירן, נאר אבער דען, שפעטער האט זיך ארויסגעשטעלט אז ס'איז ארויסגעקומען דער עגל, זענען שוין געווען אזעלכע וואס האבן אנגעהויבן קלערן אז דאס איז יא עפעס א כח עליון, און די ערב רב, זיי האבן יא אינזין געהאט לשם עבודה זרה, ס'דא וואס זאגן אז ס'איז געווען כיתות כיתות, ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן בכלל נישט געוואלט קיין עבודה זרה, זיי האבן נאר געוואלט א נייעם מנהיג וואס זאל זיי פירן, און די ערב רב וואס זיי זענען יא געווען צוגעוואוינט זיי מיט זייערע עלטערן צו דינען עבודה זרה, זיי האבן יא פון אנהייב אן געטראכט צו דינען עבודה זרה, איז די פסוק אליין קען מען צוטיילן אין צוויי חלקים, א חלק האט געזאגט קום עשה לנו אלהים, האבן זיי יא גערעדט פון עפעס אן אפגאט, און כי זה משה האיש, האבן א צווייטע כיתה פון כלל ישראל גערעדט פון מאכן א מענטשליכן פירער, מאכן עפעס א צווייטן מנהיג ישראל. פסוק ב', ויאמר אליהם אהרן, אהרן האט געזאגט צו זיי, פרקו לאדנטס אפ נזמי הזהב, די גאלדענע אויערינגלעך אשר באזני נשיכם, וואס איז אויף די אויערן פון ענקערע פרויען, בניכם, ענקערע זין, ובנותיכם און ענקערע טעכטער, והביאו אלי און ברענגטס דאס צו מיר. זאגן די ראשונים אז אהרן האט אינזין געהאט לשם שמים, ער האט זיי נישט געוואלט געבן א עצה אז מען זאל אויפנעמען עפעס א צווייטן מנהיג ישראל, לאמיר זאגן כלב בן יפונה, אדער נחשון בן עמינדב, ווייל ער האט געקלערט אז ווען משה רבינו וועט צוריק קומען, וואס ער האט דאך געהאלטן און געוואוסט דעם פונקטליכן חשבון אז משה רבינו דארף מארגן צוריק קומען, איז אויב מען זאל אויפנעמען עפעס א פראוויזארישן פירער, איז ווען משה וועט צוריק קומען וועט ווערן א גאנצע מחלוקה ווער ס'זאל בלייבן מיט די הנהגה, און ס'וועט זיך פארגיסן בלוט, האט ער נישט געוואלט אז מען זאל נעמען א צווייטן, און זיך אליין האט ער אויך נישט געוואלט אנטראגן, ער האט געהאלטן אז משה רבינו וועט ברוגז זיין אויף אים. ממילא האט ער געזאגט אז מען זאל נעמען גאלד און מען וועט מאכן פון דעם א צורה, ער האט געוואוסט אז ווי נאר משה רבינו קומט אראפ וועט מען גלייך צושטערן דעם צורה און קיינער וועט נישט בלייבן נאכגעשלעפט דערויף, ממילא האט ער זיי געגעבן דעם עצה פון נעמען די גאלדענע צירונגען, פארוואס פונקט גאלד? ווייל דאס איז געווען זייער א חשוב'ע זאך, און א זעלטענע זאך, ס'איז נישט געווען אזוי פיל דערפון, האט ער געהאלטן אז ווי לאנג מ'וועט עס צוזאמקראצן, און ס'וועט זיין זייער שווער פון זיי אוועקצוגעבן דאס, וועט שוין משה רבינו אנקומען. זאגט רש"י באזני נשיכם, אמר אהרן בליבו, אהרן האט געזאגט ביי זיך אין הארץ, הנשים והילדים חסין בתכשיטיהן הן. די פרויען און די קינדער שוינען זייער אויף זייערע צירונגען, שמא יתעכב הדבר, אפשר וועט זיך אויפהאלטן די זאך ובתוך כך יבא משה און אינצווישן וועט משה רבינו אנקומען, והם לא המתינו למעשה האבן זיי נישט צוגעווארט, ופרקו מעל עצמם, זיי האבן געזען אז די פרויען זענען נישט מסכים דאס צו געבן, ווי ס'שטייט אין תרגום יונתן אין פסוק ג', האבן זיי אליינס אראפגענומען זייערע אייגענע צירונגען. פרקו זאגט רשי לשון ציווי, ס'איז א באפעל, מגזרת פרק ליחיד, ווען מ'רעדט צו א יחיד זאגט מען אים פרק, און ווען מען רעדט צו א ציבור זאגט מען פרקו, כמו ברכו, וואס דאס איז אויכעט פאר א רבים מגזרת ברך ווען מען רעדט צו א יחיד. פסוק ג', ויתפרקו כל העם, די גאנצע פאלק איז אפגעלאדנט געווארן, את נזמי הזהב, פון די גאלדענע אויערינגלעך, אשר באזניהם וואס זענען געווען אויף זייערע אייגענע אויערן, אזוי לערנט רש י, דער אבן עזרא זאגט אשר באזניהם גייט ארויף טאקע אויף די נשיכם בניכם ובנותיכם פון די פריערדיגע פסוק אז מ'האט יא גענומען פון די פרויען און די קינדער, ויביאו אל אהרן און זיי האבן געברענגט צו אהרן. זאגט רש י, ויתפרקו, לשון פריקת משא, אפלאדענען א פעקל, כשנטלום מאזניהם, ווען זיי האבן דאס אראפגענומען פון זייערע אויערן, נמצאו הם מפורקים מנזמיהם, זענען זיי געווען אפגעלאדנט פון זייערע אויערינגלעך, דיסקעריער בלעז. את נזמי כמו מנזמי פון די אויער רינגלעך, ווייל אויב ס'זאל טייטשן די אויער רינגלעך וואלט געדארפט שטיין ויפרקו כל העם, את נזמי הזהב, וויבאלד ס'שטייט ויתפרקו, זיי זענען געווארן אפגעלאדנט, מוז מען טייטשן פון זייערע אויערינגלעך כמו מ'טרעפט אזא מין אויסדרוק כצאתי את העיר, ווען כ'וועל ארויסגיין פונעם שטאט, מיינט עס אויכעט מן העיר אפילו ס'שטייט את. פסוק ד' ויקח מידם, אהרן האט עס איבערגענומען פון זייערע הענט, ויצר אותו בחרט, זאגט רש י איין פשט, ער האט עס איינגעקניפט אין א טיכל, נאך א פשט, און ער האט אויפגעקריצט דערויף מיט א קריצער, ער האט געמאכט דערויף צורות, ווי ס'שטייט אין די ראשונים אז דאס האט ער געטון כדי זיי ווייטער אפצושטופן, ס'זאל געדויערן לענגער די גאנצע מעשה העגל און משה רבינו זאל שוין אנקומען אינדערצווישן. ויעשהו עגל מסכה, און ער האט אים געמאכט, דאס מיינט אז דער ערב רב האט זיך אריינגעמישט דא, די מכשפים, און זיי האבן דאס געמאכט אז ס'זאל ארויסקומען פונעם פייער א געגאסענע קאלב. ויאמרו, און זיי האבן געזאגט, אלה אלוהיך ישראל, דאס זענען דיינע אפגעטער, אידישע פאלק, אשר העלוך מארץ מצרים, וואס זיי האבן דיך ארויסגענומען פונעם לאנד מצרים. זאגן די ראשונים אז קיינער האט זיך נישט איינגערעדט אז א קעלבל וואס איז היינט באשאפן געווארן האט זיי ארויסגענומען פון מצרים, נאר זיי האבן גערעדט פון דעם רוח הטומאה וואס דאס האט געהאט, וואס עס האט דאך געקענט רעדן, און עס האט געקענט עסן, האבן זיי געהאלטן אז דאס איז נישט קיין רוח הטומאה נאר א רוח הקודש, אזוי ווי ס'מאכט זיך א רוח נבואה אין א נביא, און אויף דעם רוח הקודש האבן זיי געזאגט אז דאס איז א חלק אלוקי ממעל וואס דאס האט זיי ארויסגעצויגן פון לאנד מצרים.

והשני די צווייטע פשט איז ויצר לשון צורה, בחרט מיינט מיט א קריצה דאס איז א כלי אומנות הצורפין פון די שמידערס שחורצין וחורטין בו צורות בזהב מיט דעם טוען זיי איינקריצן צורות אין גאלד, כעט סופר דאס איז אזוי ווי א פעדער פון א שרייבער החורט אותיות בלוחות ופנקסין פונקט אזוי ווי א סופר קריצט אריין אין טאוולען און אין אזעלכע ביכער פון וואקס קריצט ער אריין מיט א ספעציעלע פעדער כמו אזוי ווי שטייט א פסוק וכתוב עליו בחרט אנוש זעהן מיר אז א קריצער הייסט א חרט. וזהו שתרגם אונקלוס וצר יתיה בזיפא, דער תרגום האט געהאלטן אז מען האט געקריצט אויף דעם, ממילא זאגט ער, און ער האט אויפגעמאלן אויף דעם מיט א זיפא, דאס איז א לשון זיוף הוא, זיוף מיינט א כלי אומנות, א מין כלי וואס די פאכלייט נוצן, שחורצין בו בזהב אותיות ושקדים, מיט דעם קריצן זיי אריין פארשידענע אותיות און צורות אין גאלד, שקורין בלעז נייל, ומזייפין על ידו חותמות, מען טוט אויך נאכמאכן אונטערשריפטן און זיגלעך, טוט מען דורך דעם איבערמאכן און איינקריצן, פאר דעם ווערט עס אנגערופן זיוף. עגל מסכה, כיוון שהשליכו לאור בכור, וויבאלד ער האט אריינגעווארפן דאס גאלד אינעם פייער אין אזא קעסל, באו מכשפי ערב רב שעלו עמהם ממצרים, זענען געקומען די מכשפים פון די ערב רב וואס זענען מיטגעקומען מיט זיי פון מצרים, ועשאוהו בכשפים און זיי האבן עס געמאכט מיט כישוף. דאס קען נישט מיינען ויעשהו עגל מסכה זאל ארויפגיין אויף אהרן אז ער האט געמאכט דעם קאלב, ער האט דאך געוואלט אפשטופן די גאנצע צייט, ער האט נישט מיטגעהאלטן מיט זייערע פלענער, ער האט נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען פון דא גארנישט. מוז זיין אז דא האבן זיך אריינגעמישט די מכשפים און זיי האבן דאס געמאכט פאר א עגל מסכה. ויש אומרים מיכה היה שם, ס'איז געווען דארטן א מענטש מיכה, וואס ער האט געהייסן מיכה, ווייל ער איז געווען שוין פארדעם צודרוקט אין א וואנט, ווי רש"י שמועסט עס אויס, שיצא מתוך דמוסי בנין שנתמעך בו במצרים, פון די שורות פון די געביידעס וואס די אידן האבן געבויט אין פיתום און אין רעמסס, איז געווען די סדר אז ווען די מצריים האבן געזען אז ס'פעלט אביסל ציגל האבן זיי אריינגעקוועטשט א אידיש קינד אנשטאטס א ציגל. און מען האט זיי פארבויט דארטן, און משה רבינו האט געשריגן צום אייבערשטן, ווי קען זיין אז קינדער פון אברהם יצחק און יעקב זאל מען זיי אזוי שווער באשטראפן, האט דער אייבערשטער געזאגט, די אלע קינדערלעך וועלן אויסוואקסן פון זיי רשעים, טאמער מען לאזט זיי לעבן, ס'איז בעסער אזוי, און אויב דו גלייבסט מיר נישט, נעם ארויס איינעם פון זיי, און דו זען וואס וועט זיך אויסארבעטן מיט אים, האט ער ארויסגענומען איין קינד, און דאס איז געווען מיכה, און ער האט שפעטער געמאכט דעם עגל און אויך די פסל מיכה, מען האט אסאך געליטן פון אים. והיה בידו שם, ער האט געהאט א געוויסע שם, וטס, און א טעצל, שכתב בו משה וואס משה רבינו האט אויף דעם אויפגעשריבן עלה שור עלה שור, און די סיבה פארוואס משה האט עס געשריבן איז געווען להעלות ארונו של יוסף מתוך נילוס, יוסף הצדיק'ס ארון איז געווען אריינגעווארפן אינעם נילוס, און ער האט געוואלט אז עס זאל ארויפקומען כדי אז אידן זאלן קענען ארויסגיין פון מצרים, האט ער געשריבן עלה שור עלה שור וואס דאס מיינט יוסף וואס ער איז אנגערופן בכור שורו. און ער האט גענומען דעם טעוועלע, און והשליכו לתוך הכור, ער האט עס אריינגעווארפן אין דעם קעסל, ויצא העגל, וואס דאס איז דאך א קינד פון א שור, און אזוי האט ער געמאכט דעם עגל. מסכה איז א לשון מתכת, א גיסונג, פון מעטאל, מ'האט צולאזט גאלד, ווערט עס אנגערופן א גיסונג. דבר אחר מסכה איז א גמטריא, קכ"ה קנטרין זהב היה בו כגמטריא של מסכה, הונדערט פֿינף און צוואַנציק שטיקער גאלד, גרויסע שקלים פון גאלד, איז געווען דארט אזוי ווי עס איז די גמטריא פון די ווארט מסכה. אלה אלהיך ישראל, ולא נאמר אלה אלהינו, מכאן פון דא זעהן מיר שערב רב שעלו ממצרים הם שנקהלו על אהרן זיי זענען געווען די וואס האבן זיך פארזאמלט אויף אהרן והם שעשו זיי האבן דאס געמאכט ואחר כך הטעו את ישראל אחריו נאכדעם האבן זיי פארדרייט די אידן אז מען זאל דינען דעם עגל און פארדעם האבן זיי געזאגט אלהיך זיי האבן גערעדט צו די אידן דאס איז דיין באשעפער. פסוק ה וירא אהרן, אהרן האט געזען וואס דא גייט פאר, אז ער וועט האבן זייער א שווערע פעלד אפצורעדן די אידן פון גיין דינען דעם עגל, ווייל זיי האבן דאך געזען אין דעם געוואלדיגע זאכן, זיי האבן געזען אז עס האט א רוח חיים, האט ער געקלערט צו שפילן מיט זיי אויף אן אנדערן אופן, ער וועט זיי ארויסווייזן כאילו ער האלט יא מיט מיט זיי, ויבן מזבח לפניו און ער האט געבויט א מזבח פארנט פון דעם עגל. נישט פאר דעם עגל, דעמאלטס וואלט געדארפט שטיין ויבן לפניו מזבח, נאר מזבח לפניו זאגט דער אור החיים הקדוש, פארנט פון אים האט ער געבויט א מזבח פארן אייבערשטנ'ס וועגן, און מיט דעם האט ער ארויסגעוויזן כאילו ער איז אויף זייער זייט, און אזוי וועלן זיי זיך צוהערן צו אים ווען ער גייט זאגן אז ער וויל מאכן א יום טוב פארן אייבערשטן מארגן, און אפשטופן די פייערונגען פונעם היינטיגן טאג ביז משה רבינו וועט טאקע אנקומען. ויקרא אהרן ויאמר און אזוי האט אהרן אויסגערופן און געזאגט, חג לה' מחר, לאמיר פראווען א יום טוב פארן אייבערשטנ'ס וועגן מארגן, מיר דאנקען דעם אייבערשטן אויף דעם וואס ער האט אונז אהערגעשטעלט א מנהיג. זאגט רש"י וירא אהרן שהיה בו רוח חיים, ער האט געזען אז דאס האט א גייסט פון לעבן שנאמר בתבנית שור אוכל עשב, דאס איז געוועזן אזוי ווי א אקס וואס קען עסן גראז, עס האט זיך באוואויגן, עס האט געטוהן זאכן, עס האט געקענט רעדן, וראה און ער האט געזעהן שהצליח מעשה שטן, אז ס'איז געלונגען פארן שטן צו ארויסברענגען דעם עגל, ולא היה לו פה לדחותם לגמרי, האט ער נישט געהאט קיין שום פתחון פה זיי אינגאנצן אפצושטופן, איז ויבן מזבח לדחותם, האט ער זיי אפגעשטופט מיטן בויען פון דעם מזבח, ווי רש"י זאגט ווייטער אז דער מזבח אליין האט אים געדויערט לאנג צו בויען, ער האט אליין געמאכט די מזבח כדי ס'זאל זיך אפשטופן ס'זאל געדויערן לענגער, און ויאמר חג לה' מחר ולא היום, נישט היינט לאמיר מאכן דעם פייערינג מארגן, ווייל שמא יבא משה האט ער געקלערט קודם שיעבדו, הלוואי וועט משה רבינו טאקע אנקומען נאך פאר מ'וועט אים דינען, לויט ווי ער האט געוואוסט פונעם חשבון אז משה רבינו דארף מארגן אראפקומען, זהו פשוטו דאס די פשוט'ע פשט, אז וירא אהרן מיינט געהעריג געזען מיט די אויגן, ער האט געזען א געוויסע זאך און דאס האט אים באוואויגן מיטצושפילן מיט זיי. ומדרשו בויקרא רבה דברים הרבה ראה אהרן זאכן וואס ער האט געזען און פארשטאנען האט געזען מיט זיין שכל ראה ער האט געזען חור בן אחותו זיין שוועסטער מרים'ס זון חור שהיה מוכיחם וואס ער האט זיי מוסר געזאגט והרגוהו און זיי האבן אים געהארגעט וזהו דאס איז אויך די פשט פון ויבן מזבח לפניו קען מען דאס ליינען ויבן מזבוח לפניו ער האט פארשטאנען פון די וואס איז געווען געשאכטן פאר אים אז אויב ער וועט זיך קעגן שטעלן וועלן זיי אים אויך הרג'ענען, און דעמאלט וועט מקויים ווערן אויף זיי אם יהרג במשכן השם כהן ונביא, כהן וועט ארויף גיין אויף אהרן און נביא אויף חור, און דעמאלט וואלטן זיי קיינמאל נישט געהאט קיין כפרה, האט ער זיך ממש מוסר נפש געווען פאר זייערטוועגן און מיטגעשפילט כדי זיי זאלן אים נישט הרג'ענען, ער האט געוויסט אז אויפן עגל וועט מען זיי נאך מוחל זיין, אבער אויב זיי זאלן הרג'ענען דעם כהן ונביא וועלן זיי קיינמאל נישט האבן קיין כפרה. ועוד ראה ואמר נאך א זאך האט ער געזען און פארשטאנען און געזאגט, מוטב שיתלה בי הסרחון ולא בהם, ענדערש זאל ווערן אנגעהאנגען די גאנצע עבירה אויף מיר אז איך האב געמאכט דעם מזבח און נישט אין זיי, ועוד ראה ואמר, אם הם בונים את המזבח טאמער איך וועל זיי ערלויבן צו בויען די מזבח, זה מביא צרור וזה מביא אבן דער וועט ברענגען א קליינע שטיין דער א גרויסע שטיין ונמצאת מלאכתן עשויה בבת אחת, אויף איין מאל ס'וועט זייער שנעל ווערן געענדיגט די מזבח. מתוך שאני בונה אותו ווייל איך וועל עס בויען, ומתעצל במלאכתי און מיך אונטערפוילן אין די ארבעט מיינע, בין כך ובין כך משה בא וועט שוין אין צווישן צייט משה רבינו אנקומען. חג לה'. פארוואס האט ער געזאגט לה'? ווייל בליבו היה לשמים, אין זיין הארץ האט ער טאקע אינזין געהאט דעם אייבערשטן, בטוח היה שיבוא משה ויעבדו את המקום, ער איז געווען פארזיכערט אז משה רבינו וועט קומען און מען וועט דינען מארגן דעם אייבערשטן און נישט דעם עגל. פסוק ו', וישכימו ממחרת, לויט אהרן'ס פלאן האבן זיי געדארפט פארשלאפן און אויפשטיין אביסל שפעטער און משה רבינו וועט שוין דא זיין און ס'וועט ווערן אויס מיט די גאנצע עגל, למעשה איז אונטערגעקומען דער שטן און זיי אויפגעוועקט פרי, האבן זיי זיך געפעדערט און אויפגעשטאנען צומארגנס ויעלו עולות, זיי האבן געמאכט קרבנות עולה ויגישו שלמים, זיי האבן מקריב געווען און דערנענטערט קרבנות שלמים. וישב העם, די פאלק האט זיך ארומגעזעצט לאכול צו עסן, צו דער זעט, ושתו און צו טרינקען ביז שיכרות, ויקומו לצחק און זיי האבן זיך אויפגעהויבן צו גיין, זיך פרייען, און ארומלאכן, אזוי ווי עס איז געווען די סדר צו טון ביי די אלע עבודה זרות. זאגט רש י וישכימו השטן זרזם, דער שטן האט זיי צוגעאיילט, כדי שיחטאו, כדי זיי זאלן זינדיגן נאך פאר משה רבינו קומט אראפ, לצחק, זאגט רש י, די פשוט'ע פשט מיינט טאקע עבודה זרה, אבער יש במשמע הזה גילוי עריות, מען קען פון די ווארט לצחק אויכעט ארויסדרינגען אז ס'איז געווען גילוי עריות דארט, כמו שנאמר לצחק בי, אשת פוטיפר האט געזאגט אז יוסף איז געקומען לצחק בי, און הגם רש י ברענגט נישט קיין ראיה מפורש אז ס'איז געווען דארט גילוי עריות, ווייסט מען אבער פון חזל אז די גאנצע סיבה פארוואס אידן האבן געדינט דעם עגל איז נאר געווען כדי מען זאל זיי מתיר זיין די עריות. ושפיכת דמים איז אויכעט מרומז אין די ווארט צחוק, כמו שנאמר יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, ס'איז געווען דארטן די גענעראל פון שאול און די גענעראל פון דוד האבן געזאגט אז די יונגען די סאלדאטן זאלן זיך שפילן פאר אונז און פארמעסטן מיט די געווער זען ווער ס'איז שטערקער און ס'איז געפאלן דעמאלטס מענטשן איז זעען מיר דאך אז ס'גייט ארויף אויף שפיכת דמים אויכעט, אף כאן נהרג חור דאס איז אויך געווען שפיכת דמים ווייל חור איז געהארגעט געווארן. און ווי דער אור החיים הקדוש זאגט אז די תורה האט נישט ארויסגעשריבן קלאר די מעשה פון חור ווייל די תורה האט נישט געוואלט פארשעמען אידישע קינדער אז זיי האבן אומגעברענגט דעם נביא השם, איי די מעשה העגל שטייט דאך יא ארויסגעשריבן, זאגן שוין חז"ל אז דאס איז געווען להורות תשובה לרבים, טאמער דער רבים וועט זיך אמאל פארזינדיגן וועט מען זיי זאגן געב א קוק, די אידן האבן געזינדיגט ביים עגל און מען האט זיי מוחל געווען, קענט עטס אויכעט האבן א תשובה.